מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף ח' עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא פֿערצן שורות פון אויבן. אבער לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האבן מיר געהאט א מחלוקת ביז אהער, איז טומאה הודחה בציבור אדער ניין און איז הותרה בציבור. לאמיר נאכאמאל קורץ איבער'חזר'ן. איך האב דא א קרבן וואס האט א פראבלעם פון טומאה. צו די קרבן געווארן טמא, צו די כהנים זענען טמא, כלי שרת זענען טמא. האבן מיר געלערנט ביז אהער, אויב ס'איז א קרבן ציבור, ס'איז זמנו קבוע, דאס הייסט איך מוז היינט ברענגען דעם קרבן, מארגן וועט שוין זיין צו שפעט, קען איך נעמען דעם קרבן און איך קען עס מקריב זיין. איי טומאה? בית המקדש טומאה? יא, א שפעציעלע זאך, א שפעציעלע דין, וויבאלד מען האנדלט דא פון א קרבן ציבור, וויבאלד ס'איז זמנו קבוע, קען איך גיין מקריב זיין דעם קרבן. די שאלה איז נאר וויאזוי ארבעט דאס? אויף דעם האבן מיר געהאט א מחלוקת ר' שמעון מיט רבי יהודה. ר' שמעון האט געהאלטן, טומאה דחויה היא בציבור. דאס הייסט צו זאגן, ס'איז א מורא'דיגע בדיעבד'יגע מצב דא. ס'איז א ענגע מצב, ס'איז א שווערע מצב. טומאה בית המקדש? נו וואס זאל איך טון? איך האב נישט קיין צווייטע קרבן, איך האב נישט קיין אנדערע כהנים, איך האב נישט אנדערע כלי שרת, איך קען מיך נישט קיין עצה געבן, אפשר קען איך נאך צוברענגען אנדערע היתרים פון א ציץ מרצה. מיט די אלע זאכן צוזאמען זאג איך אקעי ווייסט וואס, האסט נישט קיין ברירה, קענסטו מקריב זיין דיין קרבן. אבער זאגן דאס איז א לכתחילה'דיגע פאל, אז דו האסט אן עצה זאלסט נישט זוכן אן עצה, אויף דעם זאגט רבי שמעון ניין, דאס בין איך זעכער נישט מסכים, טומאה איז דחויה בציבור, ס'איז א בדיעבד'יגע פאל, אז דו האסט נישט קיין ברירה קענסטו ווייטער גיין קענסטו מקריב זיין דיין קרבן. מה שאין כן רבי יהודה האט געהאלטן ניין. רבי יהודה זאגט טומאה הותרה בציבור. ס'איז א קרבן ציבור, ס'איז זמנו קבוע, נעם איך די טומאה, איך כאפ עס אן און איך ווארף עס ארויס. ס'איז נישט דא דא קיין טומאה. איך קוק אן כאילו די קרבן איז פיין, ס'איז אלעס כשר ויושר. גיי מיר נישט מאכן קיין השתדלות, איך דארף נישט האבן קיין ציץ זאל מיר דא צוהעלפן, ס'איז אלעס פיין. ס'איז טומאה הותרה בציבור. ס'איז אקעי, די טומאה איז נישט דא. פארוואס? פארוואס קוק איך עס אן אזוי? ווייל ס'איז א קרבן ציבור און ס'איז זמנו קבוע. דאס איז געווען די מחלוקת צווישן רבי שמעון מיט רבי יהודה. און מיט דעם לאמיר נעמען פֿערצן שורות פון אויבן. זאגט די גמרא, ניימא הני תנאי כהני תנאי. לכאורה כ'האב דא א מחלוקת פון תנאים וואס איז בעצם די זעלבע מחלוקת, איז טומאה הותרה בציבור אדער ניין איז דחויה בציבור. דתניא, אחד זה ואחד זה מזין עליו כל שבעה מכל חטאות שהיו שם, דברי רבי מאיר, זאגט ער אזוי, ווי מיר ווייסן, ס'איז דא צוויי כהנים וואס איך בין זיי פורש פאר זיין ימים, כ'האב די כהן גדול אויף יום כיפור, איך לייג אים אריין אין לשכת פרהדרין פאר זיבן טעג, און איך האב די כהן השורף את הפרה, ער גייט דא מאכן א פרישע פרה אדומה, בין איך אים אויך פורש פאר זיבן טעג. יעצט אין די זיבן טעג האט מען געשפריצט אויף זיי פון די אפר פרה אדומה, כדי צו מאכן זיכער אז יענער איז אינגאנצן טהור, האט מען געשפריצט אויף אים פון די אפר פרה אדומה. יעצט קומט ר' מאיר און זאגט ר' מאיר זאלסטו וויסן אזוי, בעצם די תורה זאגט מיר ווען איך גיי שפריצן אויף איינעם פון די אפר פרה אדומה, דארף איך עס מאכן אויפן דריטן טאג און אויפן זיבטן טאג, שפעטער גייט ער מקווה, ער רייניגט אויס זיינע קליידער, און מיט דעם איז ער טהור. זאגט ר' מאיר זאלסטו וויסן, די צוויי כהנים, דער כהן גדול מיט דער וואס גייט דא מאכן די פרה אדומה, ס'איז נישט נאר אז טאג דריי גיי איך שפריצן אויף אים, און טאג זיבן גיי איך שפריצן אויף אים, ניין, זאלסטו וויסן, אחד זה ואחד זה, מזין עליו מכל שבעה, כל שבעה גיי איך שפריצן אויף אים אלע זיבן טעג, מכל חטאות שהיו שם, איך נעם צוזאם פון אלע אפר פרה אדומה'ס, פון אלע פרה אדומה'ס וואס איז געווען זייט משה רבינו, איך מיש עס אויס אביסל צוזאמען, און יעדן טאג פון די זיבן טעג, וואס איז זיין זיבן טעג פון פרישה, שפריץ איך אויף אים. אזוי זאגט רבי מאיר. און דאס איז סיי פאר די כהן וואס גייט דא מאכן די פרה אדומה, און דאס איז סיי פאר די כהן וואס גרייט זיך צו פאר יום כיפור. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט ניין, איך בין נישט מסכים דערמיט. אין מזין עליו אלא שלישי ושביעי בלבד. זיבן טעג? ניין. ווי נעמסטו די זיבן טעג? די תורה זאגט אונז, דו דארפסט שפריצן אויפן דריטן טאג און אויפן זיבטן טאג. יעצט ווי די גמרא גייט באלד זאגן, מען לערנט עס ארויס פון א פסוק, א ספעציעלע מצוה, וואס איך זאג זאלסטו גיין שפריצן יעדן טאג. פיין. אבער זאגט רבי יוסי ניין, איך האלט שלישי ושביעי, אויפן דריטן טאג און אויפן זיבטן טאג, סיי פאר די כהן וואס גייט דא מאכן די פרה אדומה, און סיי פאר די כהן וואס גייט זיך צוגרייטן פאר יום כיפור. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, רבי חנינא סגן הכהנים זאגט ניין, כהן השורף את הפרה מזין עליו כל שבעה, דער וואס גרייט זיך צו פאר פרה אדומה, אים גייט מען שפריצן אלע זיבן טעג, כהן גדול ביום הכיפורים, דער כהן גדול פאר יום כיפור, אויף אים, אין מזין עליו אלא שלישי ושביעי, פאר אים, אים גיי איך נאר שפריצן אפר פרה אדומה אויפן דריטן טאג און אויפן זיבטן טאג. סאו מ'האבן דא דריי פארשידענע שיטות, ר' מאיר געהאלטן פאר ביידע כהנים אלע זיבן טעג, ר' יוסי געהאלטן פאר ביידע כהנים נאר אויפן דריטן און אויפן זיבטן טאג, און רבי חנינא סגן הכהנים האט געהאלטן פאר פרה אדומה, דארטן איז עס כל שבעה, און פאר יום כיפור איז עס שלישי ושביעי. זאגט די גמרא, מאי לאו בהא קמיפלגי, לכאורה די מחלוקת דא צווישן ר' מאיר מיט ר' יוסי איז די זעלבע מחלוקת ווי ר' שמעון מיט ר' יהודה, איז טומאה הותרה בציבור אדער ניין און איז דחויה בציבור, ווי די גמרא שמועסט אויס, רבי מאיר סובר טומאה דחויה היא בציבור, רבי מאיר וואס ער פארלאנגט מען זאל מאכן הזאה אלע זיבן טעג, ער האלט אז טומאה הודחה בציבור, איך וועל האבן א כהן גדול וואס ער וועט זיין טמא א מורא'דיגע בדיעבד'יגע פאל, און אוודאי איך וויל מאכן די גרעסטע השתדלות און די בעסטע זאך וואס איך קען נאר טון כדי צו מטהר זיין דא מיין כהן גדול. איז אז ס'דא א וועג, און ס'דא עפעס א פארלאנג, ס'דא א עקסטרע מצוה, צו גיין מאכן הזאה כל שבעה, אוודאי וועל איך דאס טון, ווייל די גאנצע טומאה איז א מורא'דיגע פראבלעם, א מורא'דיגע בראך, און איך וויל אוועק גיין פון דעם, וויל איך נעמען מיין כהן, און איך וויל אים מטהר זיין אויפן בעסטן וועג שייך, פאר דעם גיי איך מאכן הזאה כל שבעה. מה שאין כן ר' יוסי סבר טומאה היתר היא בציבור, ר' יוסי האלט טומאה איז א היתר בציבור, וועט מיין כהן זיין טמא, אויך נישט עק וועלט, ס'איז היתר היא בציבור, איך וועל נעמען די טומאה איך וועל עס ארויסווארפן כאילו עס נישט דא, איז פאר דעם זאגט ר' יוסי, אויב אזוי שלישי ושביעי איז גענוג, איז פאר דעם וויל די גמרא זאגן, וואס דו האסט פריער געברענגט א מחלוקת צווישן ר' שמעון מיט ר' יהודה, לכאורה די זעלבע מחלוקת ווי ר' מאיר ווי ר' יוסי, ר' מאיר וואס ער האט געהאלטן אז טומאה הודחה בציבור, דאס איז שיטת ר' שמעון. ר' יוסי וואס ער האט געהאלטן טומאה היתר היא בציבור, דאס איז שיטת ר' יהודה. דאס וואס די גמרא האט אנגעהויבן, לימא הני תנאי כהני תנאי, לכאורה די מחלוקת תנאים וואס אונז האמער דא צווישן ר' יוסי מיט ר' מאיר איז די זעלבע מחלוקת ווי פריער ר' שמעון מיט ר' יהודה. און אויף דעם זאגט די גמרא ניין, ותסברא, אי סבר רבי יוסי היתר היא בציבור הזאה כלל למה לי, פרעגט א באמבע קשיא, דו ווילסט מיר זאגן אז שיטת רבי יוסי איז אזוי ווי רבי יהודה אז טומאה היתר היא בציבור, אויב אזוי פרעג איך דיר, היתר היא בציבור מיינט דא צו זאגן איך נעם די טומאה און איך ווארף עס ארויס נישט דא דא קיין טומאה, און אויב אזוי פרעג איך דיך, אז דו זאגסט מיר היתר היא בציבור, אויב אזוי מיין כהן גדול זאל בכלל נישט דארפן האבן קיין הזאה, נישט קיין שלישי, נישט קיין שביעי, גארנישט, ווייל טומאה היתר היא בציבור, לאז אים גיין מאכן א עבודה אן קיין זריקה בכלל. איז אלא מאי, פון דעם וואס איך זע אז רבי יוסי פארלאנגט יא א זריקה, ער פארלאנגט שלישי ושביעי, זעסטו דאך פון דא ער האט געהאלטן אז טומאה איז א פראבלעם, און איך וויל נעמען מיין כהן און איך וויל אים מטהר זיין, נאר זיבן טעג, פון דעם האלט איך נישט, אבער צו זאגן אז ער האלט היתר היא בציבור, דאס קען איך נישט זאגן, ווייל אויב זאג איך היתר היא בציבור וואלט ער געדארפט זאגן לאז אפ הזאה, ס'פעלט גארנישט אויס, ס'איז אלעס פיין און וואויל. פון דעם וואס איך זעה אז רבי יוסי פארלאנגט יא אן הזאה, ער פארלאנגט א שלישי מיט א שביעי, זעה איך אז ער האט געהאלטן טומאה איז א פראבלעם, ווייל היא דחויה בציבור, נאך שביעי מיט דעם חלק קריגט ער זיך, און דאס וויל איך נישט האבן. אבער שלישי ושביעי, דאס אוודאי פעלט יא אויס. און צו זאגן דאס איז געווען די זעלבע מחלוקת ר' מאיר מיט ר' יוסי, און די זעלבע מחלוקת ווי ר' שמעון מיט ר' יהודה, אויף דעם זאגט די גמרא ניין, דאס קענסטו מיר נישט זאגן. צו זאגן לימא הני כתנאי כהני תנאי, דאס שטימט נישט. אבער יעצט דארף מען מסביר זיין לכאורה וואס יא די מחלוקת, וואס האלט רבי יוסי און וואס האלט רבי מאיר. אויף דעם זאגט די גמרא אלא דכולי עלמא הני תנאי סברי טומאה דחויה היא בציבור. מען דארף זאגן יעדער איינער האלט, זאלסטו וויסן, טומאה איז דחויה היא בציבור. און פאר דעם פארלאנגט יעדער איינער מען מוז האבן אן הזאה, מען מוז גיין שפריצן אויפן כהן, ווייל אנע דעם האב איך דא א כהן וואס איז טמא, און דאס איז דחויה און דאס א מורא'דיגע בדיעבד'יגע מצב, און איך וויל נישט האבן קיין בדיעבד'יגע מצב, פאר דעם גיי איך דא שפריצן אויפן כהן. די שאלה איז נאר, שפריץ איך יעדע זיבן טעג, יעדן טאג פון די זיבן טעג גיי איך שפריצן אזוי ווי ר' מאיר האט געהאלטן, אדער ניין, שלישי ושביעי איז גענוג אזוי ווי ר' יוסי האט געהאלטן. און ער זאגט אזוי, והכא בהא קמיפלגי, די מחלוקת דא איז א צווייטע מחלוקת. ר' מאיר סבר, ר' מאיר געהאלטן, אמרינן טבילה בזמנה מצוה, ורבי יוסי סבר און רבי יוסי האלט לא אמרינן טבילה בזמנה מצוה. לאמיר עס אביסל בעסער מסביר זיין. אין פסוק שטייט ווען ס'קומט צו גיין דא מטהר זיין א מענטש, והזה הטהור על הטמא. איך נעם א טהור'דיגע כהן, און ער גייט שפריצן אויפן טמא'דיגע מענטש. דו האסט אנגערירט פריער א טויטע מענטש, דו ביסט טמא, איך גיי נעמען א ריינע כהן, והזה הטהור על הטמא. ווען טו איך דאס? ביום השלישי וביום השביעי, אויפן דריטן טאג און אויפן זיבטן טאג. וחטאו ביום השביעי, און דורכדעם וועט ער האבן זיין טהרה אויפן זיבטן טאג. אבער נאך א זאך דארף ער טון, וכיבס בגדיו, דארף וואשן די קליידער, ורחץ במים, דארף גיין אין מקווה, וטהר בערב, און שפעטער ביינאכט מיט דעם וועסטו זיין טהור. לכאורה די ווערטער וחטאו ביום השביעי, דאס פעלט נישט אויס דא. נאכאמאל, איך ווייס דאך, דו זאגסט מיר איך דארף מאכן אן הזאה ביום השלישי, שפעטער נאכאמאל ביום השביעי, און זאגסט מיר יעצט וחטאו ביום השביעי, אויפן זיבטן טאג דעמאלס וועסטו זיין ריין, דעמאלס וועסטו זיין טהור, און שפעטער וואס דו דארפסט נאך טון איז וכיבס בגדיו ורחץ במים. אבער וחטאו ביום השביעי דאס פארשטיי איך. נאר וואס די תורה וויל מיר עפעס אויסלערנען. די תורה וויל דיר אויסלערנען ווען איז די מקווה. איך דארף גיין אין מקווה, דאס איז א חלק פון מיין פראסעס אז איך זאל ווערן טהור. ווען דארף איך דאס טון? זאלסטו וויסן, ס'מוז זיין ביום השביעי, ס'מוז זיין אויפן זיבטן טאג. דאס הייסט, דו האסט יעצט געהאט הזאה אויפן דריטן טאג, איך האב געהאט הזאה אויפן זיבטן טאג, היינט אויפן זיבטן טאג פעלט אויס דו זאלסט גיין אין מקווה, שלעפ נישט אויף מארגן, שטופ עס נישט אפ, מאך עס היינט אויפן זיבטן טאג דארפסטו גיין אין מקווה. איז לערן איך פון דעם, וויבאלד אין די זעלבע פסוק שטייט אויכעט די דין פון הזאה מען דארף גיין שפריצן, איז אזוי ווי די מקווה מוז זיין ביום השביעי, די זעלבע זאך איז אויך ווען די תורה זאגט מיר אז די הזאה מוז זיין אויפן דריטן טאג, זאלסטו וויסן, איז דא א צד צו זאגן דאס מוז זיין אויפן דריטן טאג. ווען די תורה זאגט מיר די הזאה דארף זיין אויפן זיבטן טאג, מוז עס זיין אויפן זיבטן טאג. וואס איך מיין צו זאגן, נישט סתם אז פון ווען דו האסט אנגעהויבן צו מאכן א הזאה, דעמאלס צייל דריי, שפעטער צייל נאכמאל ביז צו טאג זיבן, ניין נישט דאס, נאר פונעם טאג וואס דו ביסט טמא געווארן, דו ביסט היינט טמא געווארן, דו מוזט מאכן זיכער גלייך לויפן און מאכן זיכער אז אין דריי טעג ארום האסטו די ערשטע מאל וואס מען שפריצט אויף דיך פרה אדומה. צייל נאכמאל זיבן טעג פון ווען דו ביסט טמא געווארן, און מאך זיכער אז זיבן טעג שפעטער, שפריצט מען אויף דיך פרה אדומה און אויפן זיבטן טאג גייסטו אריין אין מקווה. און דאס איז די שאלה יעצט, טו איך דאס? איז דאס טאקע אזא דין אז ווען איך גיי שפריצן פרה אדומה מוז איך שטיין אויפן דריטן טאג פון ווען איך בין טמא געווארן אדער אויפן זיבטן טאג ווען איך בין טמא געווארן אדער ניין? קען זיין איך בין טמא געווארן היינט אין א חודש צייט בין איך מחליט ווייסט וואס איך וויל זיך מטהר זיין און יעצט גיי איך שפריצן אויפן דריטן טאג און אויפן זיבטן טאג. אבער איך מוז נישט האבן די דריטן טאג און די זיבטן טאג פון ווען איך בין טמא געווארן. איז אויף דעם זאגט די גמרא אזוי. דאס איז די מחלוקת דא ווי אזוי טייטשט מען דעם פסוק. ר' מאיר סבר, אמרינן טבילה בזמנה מצוה. ר' מאיר האט געהאלטן, איך טייטש אויס פון דעם פסוק אז די טבילה מוז זיין אויפן זיבטן טאג. און אזוי ווי די טבילה מוז זיין אויפן זיבטן טאג פון די הזאה, איז אויך מיין שפריצן גימל און זיין מוז זיין אויפן דריטן און אויפן זיבטן טאג פון ווען איך בין טמא געווארן, ווייל דאס איז לינקט צוזאמען. אזוי ווי די טבילה מוז זיין אויף טאג זיבן, איז אויך די זעלבע זאך, די הזאה מוז זיין אויף טאג דריי פון ווען איך בין טמא געווארן, און אויף טאג זיבן פון ווען איך בין טמא געווארן. און פאר דעם קומט דאך אויס, איך האב דא א כהן גדול, וואס איך ווייס נישט ווען ער איז טמא געווארן, ער קומט אריין דא, קען זיין נעכטן איז ער טמא געווארן, קען זיין אייערנעכטן, קען זיין צוויי טעג, דריי טעג צוריק, איז וויבאלד איך ווייס נישט ווען ער איז טמא געווארן, איז יעדן טאג בין איך חושד, אפשר איז היינט דיין דריטע טאג, אפשר איז היינט דיין זיבטע טאג, מיר וועט זעהן אויף עמוד בית. איז פאר דעם איז דא א ענין צו גיין שפריצן יעדן טאג. פאר דעם שפריץ איך אויף דיך טאג איינס, טאג צוויי, טאג דריי, טאג פיר, טאג פינף, טאג זעקס און טאג זיבן. ווייל יעדן טאג בין איך חושד, אפשר איז היינט דיין דריטן טאג, אדער אפשר איז היינט דיין זיבטן טאג. איז פאר דעם דאס איז שיטת ר' מאיר. ורבי יוסי סבר, און רבי יוסי געהאלטן ניין, לא אמרינן טבילה בזמנה מצוה. איך מאך נישט די גאנצע לימוד, ס'נישט דא די טבילה בזמנה מצוה. די תורה וויל דיר זאגן אויפן זיבטן טאג דארפסטו דיך גיין מטהר זיין, אבער נישט אז ס'מוז זיין אויפן זיבטן טאג, און אז דאס מוז נישט זיין אויפן זיבטן טאג, אויב איז אויכעט גיי איך נישט ציילען זיבן טעג אדער דריי טעג פון ווען איך בין טמא געווארן, דו קענסט האבן די הזאה ווען דו ווילסט, ווען דו ביסט מחליט זיך גיין מטהר זיין, אויפן דריטן טאג דארפסטו האבן א הזאה, און אויפן זיבטן טאג דארפסטו האבן א הזאה, אבער מער ווי דאס דארפסטו נישט האבן. און אויב אזוי קומט אויס ווען דער כהן גדול קומט דא אריין און איך וויל אים מטהר זיין, שפריץ איך אויף אים צוויי מאל, אויפן דריטן טאג און אויפן זיבטן טאג. אפשר איז היינט דער דריטן טאג פון ווען דו ביסט טמא געווארן? אפשר איז היינט דער זיבטן טאג ווען דו ביסט טמא געווארן? ס'גייט מיר נישט אן פון ווען, איך צייל קיינמאל נישט פון ווען דו ביסט טמא געווארן, איך צייל נאר פון ווען דו הייבסט אן זיך אנהייבן מטהר זיין. און דאס איז די מחלוקת דא צווישן זיי ביידע. ר' מאיר סבר אמרינן טבילה בזמנה מצוה, און אויב אזוי אזוי ווי די טבילה מוז זיין אויפן זיבטן טאג, די הזאה, די שפריצן דריי מיט זיבן, מוז זיין דריי און זיבן פון ווען איך בין טמא געווארן, און אויב אזוי יעדן טאג בין איך חושד אפשר איז היינט די דריטע אדער די זיבטע טאג פון ווען דו ביסט טמא געווארן, ורבי יוסי סבר לא אמרינן טבילה בזמנה מצוה, און ער האט געהאלטן ניין, די טבילה בזמנה איז נישט קיין מצוה, און פאר דעם דארף איך נישט ציילן דריי אדער זיבן טאג פון ווען איך בין טמא געווארן, נאר פון ווען איך הייב אן זיך מטהר זיין, אויפן דריטן טאג און אויפן זיבטן טאג. איז אויב אזוי דער כהן, ער קומט אריין אין די צימער דא, איך בין אים מפריש, די מינוט וואס עס הייבט אן זיין הפרשה, צייל איך אויפן דריטן טאג, איך בין אים מטהר, אויפן זיבטן טאג, איך בין אים נאכמאל מזה, און מיט דעם האט ער זיין הזאה. אבער גיין מוזן מאכן יעדן טאג, ווייל אפשר איז היינט יענער טאג, דאס זאג איך נישט. אויף דעם פרעגט די גמרא א מינוט, וסבר רבי יוסי לא אמרינן טבילה בזמנה מצוה, דו וועסט מיר יעצט קומען זאגן, די מחלוקת צווישן ר' מאיר מיט רבי יוסי איז, איז טבילה בזמנה מצוה, און אויב אזוי מוז איך עס מאכן יעדן טאג ווייל די הזאה מוז אויכעט זיין אויפן דריטן אויפן זיבטן טאג פון ווען דו ביסט געווארן טמא, אדער ווי רבי יוסי זאגט ניין, די טבילה בזמנה איז נישט דא קיין מצוה, און אויב אזוי די הזאה מוז נישט זיין פון ווען איך בין טמא געווארן. קען דאס דען זיין? וסבר רבי יוסי לא אמרינן טבילה בזמנה מצוה? והתניא דאס האבן מיר דאך געלערנט, הרי שהיה שם הרי שהיה שם כתוב על בשרו, א מענטש האט געהאט א שם אויף זיין האנט ערגעץ לאמיר זאגן, און יעצט, הרי זה לא ירחץ ולא יסוך ולא יעמוד במקום הטינופת, קען ער זיך נישט גיין וואשן. קען זיך נישט גיין איינשמירן, אדער קען נישט שטיין אויף א פלאץ וואס מען טענה'ט אויף א שמוציגע פלאץ, האט א שם אויף זיך, קען עס נישט אפוואשן, טאר נישט אויסמעקן, קען נישט שטיין אויף א מקום הטינופות, האט א שם אויף זיך. יעצט נזדמנו לו טבילה של מצוה, וואס געשעט אזא מענטש, ער מוז גיין אין מקווה, האט א טבילה של מצוה, האט אבער א שם אויף זיך, די וואסער וועט עס אויסמעקן, אדער קען עס אויסמעקן, וואס וועט ער יעצט טון? זאגט תנא קמא אזוי, כורך עליו גמי, ער לייגט עפעס ארויף, עפעס א שמאטע צו עפעס א גמי עפעס ער לייגט ארויף, א זאך וואס מאכט נישט קיין חציצה אויפן אנדערע זייט ס'וועט פראטעקט דעם שם, וטובל, און אזוי גייט ער זיך טובל'ן. רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט ניין, יורד וטובל כדרכו. לאז אפ, דארפסט גארנישט ארויפלייגן, האסט א טבילה של מצוה, גיי דיך טובל'ן. ובלבד שלא ישפשף, ער זאל עס נישט גיין אפשמירן, ס'הייסט ער זאל נישט גיין רייבן אויף דעם אז די שם זאל נישט אראפ קומען. דאס הייסט, כ'האב דא א מחלוקת, ווען איך האב א שם אויף מיין האנט, און איך האב א טבילה של מצוה, קען איך זיך גיין טובל'ן צו קען איך זיך נישט גיין טובל'ן? תנא קמא זאגט דו קענסט זיך גיין טובל'ן אבער לייג עפעס ארויף, פראטעקט עס, ס'זאל נישט אראפ קומען, און רבי יוסי זאגט ניין לאז אפ, דו דארפסט זיך טובל'ן, גיי דיך טובל'ן. יעצט וקיימא לן, און מיר ווייסן דבטבילה בזמנה מצוה קמיפלגי, די מחלוקת צווישן תנא קמא מיט רבי יוסי, צו די דארפסט יא עפעס ארויף לייגן, דארפסט נישט עפעס ארויף לייגן, איז בעצם אויף טבילה של מצוה, צו איך האב א טבילה בזמנה צו ס'איז א מצוה צו נישט, צו איך האב א טבילה וואס איך מוז היינט מאכן, איז דאס די מצוה אז איך מוז עס היינט מאכן, אדער ניין, האסט א טבילה, דארפסט זיך טאקע טובל'ן, אבער קענסט עס מאכן ווען דו ווילסט. דתנא קמא סבר, תנא קמא האט געהאלטן לא אמרינן טבילה בזמנה מצוה, תנא קמא געהאלטן צו מאכן די טבילה היינט אויפן טאג וואס איז די מצוה, נישטא דא אזא זאך, און פאר דעם אז דו האסט איז נא ראש, גיי זוך א גמי, לייג עפעס ארויף, מאך זיכער ס'איז צוגעדעקט, כדי די שם זאל זיך נישט אויסמעקן. ורבי יוסי סבר, אבער רבי יוסי געהאלטן ניין, אמרינן טבילה בזמנה מצוה, רבי יוסי האלט, טבילה בזמנה איז א מצוה, איך וויל דו זאלסט זיך גיין היינט טובל'ן, און פאר דעם אז דו גייסט דא זיין ביזי, איך דארף זוכן א גמי, איך דארף עפעס ארויף לייגן, עסטו פארשפעטיגן דיין טבילה, איז פאר דעם ענדערש לאז אזוי ווי ס'איז, ווייל די טבילה בזמנה דאס איז א מצוה. איז פרעגט די גמרא, זעהסטו דאך קלאר פון דא, דו האסט געוואלט טענה'ן, שיטת ר' יוסי איז, זאלסטו וויסן טבילה איז נישט קיין מצוה זאל זיין אויף צייט, און פאר דעם איז גענוג אז מען זאל נאר מאכן הזאה שלישי ושביעי. אבער איך זעה דאך קלאר פון דער ברייתא, וואו ס'האט מורא געהאט גיי נישט פארשלעפן דיין מקווה, ווייל טבילה בזמנה איז יא א מצוה, און אויב ס'איז יא א מצוה, לכאורה דא האסטו דאך א סתירה אין רבי יוסי. דא ווילסטו מיר קומען זאגן די סיבה פארוואס רבי יוסי האט געהאלטן שלישי ושביעי איז אז טבילה לאו מצוה, און דא זע איך ניין פארקערט, דא האט ער קלאר געהאלטן אז טבילה בזמנה איז א מצוה. און אויף דעם זאגט די גמרא ווייסטו וואס, איך מוז דא טוישן, אלא דכולי עלמא להני תנאי אמרינן טבילה בזמנה מצוה, אוואדי יעדער איינער וועט האלטן, סיי ר' יוסי, סיי ר' מאיר, יעדער האלט אז טבילה בזמנה מצוה, דאס מיינט צו זאגן, ווען די תורה זאגט מיר איך זאל זיך גיין טובל'ן אויפן זיבטן טאג, איז די מצוה טאקע זיך צו גיין טובל'ן אויפן זיבטן טאג. און לכאורה האסטו געוואלט זאגן אז אויב די טבילה איז מוז זיין אויפן זיבטן טאג, אויב איז אויך די הזאה גיין שפריצן די אפר פרה אדומה, מוז אויך זיין אויף צייט ווען די תורה זאגט די דריטן טאג אדער זיבטן טאג, מיינט דאס די דריטן טאג פון ווען דו ביסט טמא געווארן, די זיבטע טאג פון ווען דו ביסט טמא געווארן. אויף דעם זאג איך דיר ניין דא מאכסטו א טעות, והכא בהא קמיפלגי. רבי מאיר סבר מקשינן הזאה לטבילה, רבי מאיר האט געהאלטן אז אזוי ווי די טבילה מוז זיין אויפן זיבטן טאג, איז אויכעט די הזאה מוז זיין אויפן דריטן און אויפן זיבטן טאג פון ווען דו ביסט טמא געווארן, און ממילא יעדן טאג בין איך חושד אפשר איז היינט די דריטן טאג, אפשר איז היינט די זיבטן טאג, פארדעם גיי איך צום כהן און איך גיי אים שפריצן יעדן טאג נאכאמאל, טאג איינס, טאג צוויי, טאג דריי, און אזוי ווייטער, איך גיי אים שפריצן א גאנצע צייט, ווייל אפשר איז היינט טאג איינס צוויי דריי, הייסט אפשר היינט איז דריי, אפשר מארגן איז דריי, אפשר איבערמארגן איז דריי, און מיט מארגנדיגע שיעור וועט זיין נאך קלארער דאס. מה שאין כן ורבי יוסי סבר לא מקשינן הזאה לטבילה, ניין, טבילה טאקע, ווען די תורה זאגט מיר אויפן זיבטן טאג, מוז עס טאקע זיין אויפן זיבטן טאג, אבער די הזאה מוז אויך זיין אויף דעם, ניין, ס'איז נישט געבינדן איינס צום צווייטן, טבילה יא מוז אויף זיין אויף צייט, אבער די הזאה דאס מוז נישט זיין אויף צייט, דאס ווען די תורה זאגט מיר די דריטן טאג און די זיבטע טאג, מיינט עס נישט דריי מיט זיבן פון ווען דו ביסט טמא געווארן, נאר פון ווען דו הייבסט זיך אן מטהר זיין, דעמאלטס מוז זיין אויף טאג דריי און טאג זיבן. אויף דעם פרעגט די גמרא, ור' חנינא סגן הכהנים, ר' חנינא סגן הכהנים, וואס ער האלט דאך ער מאכט דא עפעס א אינטערעסאנטע פשרה, פרה אדומה איז כל שבעה, יום כיפור, דארטן איז עס איז עס איז שלישי מיט שביעי, פרעג איך דיר אי מקיש הזאה לטבילה אפילו כהן ביום הכיפורים נמי, אז דו ביסט דאך מסכים מיט דעם אז די טבילה מוז זיין בזמנה, ווייל דאס האט מען געזאגט יעדער איינער איז מסכים, אבער ממה נפשך, אויב זאגסטו מיר די הזאה איז צוזאמגעבינדן מיטן טבילה, דאס הייסט כ'מוז עס מאכן יעדן טאג, פארשטיי איך זייער גוט פארוואס פרה אדומה מוז איך האבן כל שבעה, אבער יום כיפור וואס מאכסטו נאר שלישי מיט שביעי? און פארקערט, אי לא מקיש הזאה לטבילה, אפילו כהן השורף את הפרה נמי לא. אויב זאגסטו מיר ניין איך שטעל נישט צו די הזאה צאם מיט די טבילה, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט יום כיפור, אבער איך פארשטיי נישט וואס טוט זיך מיט פרה אדומה. ממילא וואס איז דיין שיטה? דעם זאגט די גמרא לעולם לא מקיש, בעצם זאלסטו וויסן ער איז נישט מקיש, און פאר דעם פארשטיי איך זייער גוט, יום כיפור, שלישי מיט שביעי דאס אליינס איז גענוג. אה וועסטו פרעגן ביי פרה אדומה פארוואס פארלאנגט ער יא אלע זיבן טעג, ווייל וכהן השורף את הפרה מעלה בעלמא, פאר די כהן השורף את הפרה, פאר אים מאך איך שפעציעלע מעלה, פאר אים בין איך עפעס לייג איך צו, מען האט געהאט די פראבלעם מיט די צדוקים, זיי האבן געטענה'ט אה, טאמער דא איז נישט אזא פראבלעם, פארקערט זיי האבן געהאלטן, אונז חכמים האבן געזאגט, זאלסטו וויסן איך קען נוצן איינער וואס איז א טבול יום, ער מעג מאכן, ער מעג זיין די כהן השורף את הפרה, צדוקים האבן געזאגט ניין, די תורה זאגט א טהור'דיגער מענטש מוז זיין אינגאנצן טהור, איז צו ווייזן האט מען מטמא געווען דעם מענטש, אויפן אנדערע זייט האט מען גאר שטארק אכטונג געגעבן. איז פאר דעם אלס מעלה בעלמא פאר פרה אדומה האט מען געזאגט ווייסט וואס זאל זיין כל שבעה זאל זיין הזאה אבער בעצם מן הדין שלישי ושביעי דאס אליינס איז גענוג. ענדיגט די גמרא צו כמאן אזלא הא דתנו רבנן אונז האבן א ברייתא די ברייתא זאגט אונז אין בין כהן השורף את הפרה לכהן גדול ביום הכיפורים ס'איז נאר דא איין חילוק צווישן די כהן גדול יום כיפור מיט די כהן וואס פארברענט די פרה אדומה אלא שזה פרישתו לקדושה ואחיו הכהנים נוגעין בו, דער וואס גייט פאר יום כיפור, איך שפאר אים איין אין א צימער, כדי ער זאל קומען מיט א ערנסטקייט, כדי ער זאל פארשטיין די מצב, ער זאל פארשטיין וואס ער גייט דא טון, אבער די אחיו הכהנים, זיי קענען זיך דרייען ביי אים, זיי קענען אים אנרירן, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, מה שאין כן וזה די כהן וואס גייט דא פאר פרה אדומה, פרישתו לטהרה, איך גיי אים דא מטהר זיין, כדי צו ארויס להוציא מליבו של צדוקים, וויל איך גאר שטארק מחמיר זיין אויף אים, ואין אחיו הכהנים נוגעין בו, און די כהנים זיי קענען זיך נישט צוטשעפענען צו אים, די אלע זיבן טעג מוז ער זיין אינגאנצן אליינס. איז זע איך דא איין חילוק צווישן כהן גדול מיט די פר' אדמו ר, כהן גדול ער קען זיך דרייען מיטן עולם, משא"כ פרה אדומה ניין ער דארף זיין אינגאנצן אליינס מען קען אים נישט צוכאפן, איין חילוק איז דא, כמאן ווי וועם גייט דאס? זאגט די גמרא או ר' מאיר או ר' יוסי, דאס מוז גיין אדער לפי ר' מאיר אדער לפי ר' יוסי, וואס ביידע האבן געהאלטן, זאלסטו וויסן סיי פרה אדומה און סיי יום כיפור, ביידע האבן די זעלבע לענג ווי לאנג איך מוז גיין שפריצן, ר' מאיר האט געהאלטן כל שבעה, סיי פאר פרה אדומה סיי פאר יום כיפור, און ר' יוסי האט געהאלטן שלישי ושביעי, סיי פאר פרה אדומה און סיי פאר יום כיפור, אבער עס איז נישט דא קיין חילוק. פאר דעם פאסט זייער גוט זאגט מיר די ברייתא, איין חילוק איז יא דא, וואס איז די איין חילוק? צו די אחיו הכהנים קענען זיך צוטשעפענען צו אים צו נישט. משא"כ דאי רבי חנינא סגן הכהנים, הוא עיקר נמי הוא. רבי חנינא קאנען איז רבי חנינא סגן הכהנים, ער מאכט דאך נאך א חילוק צווישן פרה אדומה מיט יום כיפור, לפי אים יום כיפור שפריצט זיך נאר שלישי ושביעי, מה שאין כן פרה אדומה איז כל שבעה, איז קען מען נישט זאגן ס'איז דא איין חילוק צווישן פרה אדומה מיט יום כיפור, וואס דער חילוק? כהנים קענען זיך צוטשעפען אים צו נישט, לפי רבי חנינא איז דא נאך א חילוק, וויפיל טעג בין איך מזה אויף דעם, ביי פרה אדומה איז עס כל שבעה, און ביי יום כיפור איז עס נאר שלישי ושביעי. אז פאר דעם זאגט די גמרא אז דו ווילסט וויסן ווער די ברייתא, או ר' מאיר, או ר' יוסי, אבער ר' חנינא, ווי אים קען עס זיכער נישט גיין.